היום יום ט' שבט, כשסיים אדוני אבי מורי ורבי השס בפעם השלישית, אמר מאמר דא"ח ותוכנו מהו הדרן, ווען מיין פאטער דער רבי רשב האט געענדיגט שס צום דריטן מאל האט ער געזאגט א מאמר חסידות וואס דער תוכן איז וואס איז דאס א הדרן. בשנת האבילות אחר אמו, אין דעם יאר פון אבילות נאך דער מוטער, סיים אדוני אבי מורי ורבי שישה סדרי משנה לסוף י"א חדש, וליום היארצייט כל השס. צו עלף חדשים האט ער געענדיגט די זעקס סדרים משניות, און צום יארצייט האט ער געענדיגט דעם גאנצן שס. איז בפשטות דער יארצייט פון רעבעצן רבקה די מוטער פון רבין רשב איז דאך י' שבט, און דאס איז א טאג פאר י' שבט, דערמאנט דער רבי אט דעם ענין וואס ער האט געהערט פון דעם שווער פון פריערדיגן רבין וואס האט דערציילט די שיעורים פון רבין רשב וואס איז דא א גאנצע רשימה נאך ב' ניסן וואס דער רבי האט געשריבן אלע שיעורים וואס זיין פאטער דער רבי נשמתו עדן האט געהאט און בסיום איז דא דער ענין אויכעט דערציילט דער רבי ווי אזוי

סוף י"א חודש, ער האט געלערנט די לעצטע משנה, האט ער אויפגעהויבן די קול אז אנדערע זאלן הערן, ער האט אפגעלערנט די משנה מיט די מפרשים על דרך הפשט, די רב און תוספות יום טוב, דערנאכדעם האט ער געזאגט א מאמר עמד וימודד ארץ צוואַנציק מינוט, קיינער האט זיך נישט צוגעגרייט אויף דערויף, איז דער רבי געשטאנען ביים עמוד און געזאגט דעם מאמר זיצנדיגערהייט לעבן עמוד צוואַנציק מינוט, ס'איז ניט קלאר צו ער האט געזאגט דעם מאמר שטייענדיגערהייט צו זיצנדיגערהייט אבער ס'איז געוועזן לעבן עמוד און דערנאכדעם האט ער געזאגט קדיש דרבנן און דער יארצייט איז י' שבט. בפשטות דאס איז מער ווייניגער אלץ וואס מ'האט ווייל מיר האבן ניט דעם מאמר פון רבין רשב מהו הדרן, און מיר האבן אויך נישט דעם מאמר ווייל דער רבי דערמאנט אין דעם יומן אז ס'איז געוועזן א מאמר עמד וימודד ארץ, אבער כידוע דער רבי האט דאך אסאך מאל דערמאנט אונז אז די רביים האבן אלעמאל גערעדט מאמרים און דאס איז געוועזן געבויט אויף פריערדיגע מאמרים פון די פריערדיגע נשיאים איז דא פון פריערדיגן רעבן איז דא צוויי בריוו וואס ער האט געשיקט בקשר מיט סיומים, איינער צו די שטאט פאנעוויטש און איינער צו מרכז הישיבות דא אין ברוקלין, אז מען האט געמאכט א סיום האט דער רבי זיי באגריסט און האט זיי געשריבן א גאנצן בריוו וואס איז דאס א הדרן, דער מנהג איז דאך אז מען ענדיגט א סיום זאגט מען הדרן אז מען וועט זיך אומקערן צו דעם לערנען, טייטשט אפ דער רבי וואס איז דאס א הדרן.

איז אויך דער אדם, זיין שכל איז א מוגבל, ער קען א טעות האבן, ער קען האבן א פאלשן שכל, איז דערפאר זאגט מען, די שיינקייט פון שכל דאס איז תורה, די שיינקייט פון שכל איז תורה, ווייל דאס איז אלעמאל אמת און קיינמאל ניטא קיין טעות, דאס איז הדרן עלך, די שיינקייט, דו, תורה, ביסט די שיינקייט. א צווייטע טייטש איז, הדרן עלך לשון הדר, וואס הייסט הדר? הדר מלשון והדרת פני זקן, אפגעבן כבוד. אזוי ווי ס'דא א מצוה צו געבן כבוד פני זקן, תלמידי חכמים, לומדי תורה, און בכלל דארף מען געבן א מענטשן כבוד, איז דא וואס מען גיבט כבוד צו תורה, וואס איז דער כבוד פון תורה? וואס גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אז מען לערנט תורה ניט על מנת לעשות, וואס דעמאלט איז דאך זאגן חזל אז נוח לו שתהפך שלייתו על פניו, און ער איז מחלל את התורה, דארף מען וויסן אז די שיינקייט פון תורה איז הלומד על מנת לעשות, און מען דארף געדענקען אז די גאנצע כוונה פון דעם לימוד איז. מעשה המצוות בפועל און מידות טובות. א דריטער טייטש איז, הדרן עלך לשון סיבוב ועיגול. הדרן דאס הייסט מלשון א קיילעכדיגע זאך, מען קערט זיך אום, מען קומט ארום און ארום און ארום. וואס די נפקא מינה פון א עיגול מיט א מרובע? א מרובע איז פיר זייטן מיט מעלה און מטה, ולא קרב זה אל זה, מזרח איז ניט מערב, און צפון איז נישט דרום, מעלה איז ניט מטה,

הדרן עלך, דאס הייסט סובב והולך, מען קערט זיך אום. וואס הייסט קערט זיך אום? די תורה קערט זיך אום צו דיר. כל העוסק בתורה בעולם הזה איז ער זוכה לעסוק בתורה בעולם הבא. איז דאס אז מען קערט זיך אום, א מענטש דארף וויסן ווען די נשמה קומט אראפ אויף דער וועלט און מען לערנט תורה, איז דאס ניט בשעת ער לערנט תורה איז ער מקיים זיין שליחות, בשעת אבער ער לערנט ניט קיין תורה איז ער ניט געקומען אויף דער וועלט נאר צו מאכן א לעבן און צו געבן זיך עסן און צו לערנען ווייטער, דעמאלט איז ער פונקט ווי די איבעריקע בריאה, אזוי ווי א צומח, אזוי ווי א חי. בשעת אבער ער הארעוועט אויף לעבן, טאקע ווייל א מענטש דארף זיך דאך מייגע זיין, מיט דערויף איז ער דאך אנדערש פון די אנדערע בריאה. ער דארף דאך הארעווען אויף צו קריגן זיינע מזונות. אבער די כוונה איז אז די נשמה קומט אראפ, בנים אתם לה' אלוקיכם, דער אייבערשטער שיקט א זון, זיין אייגענעם זון האט ער געשיקט ער זאל מאכן געשעפטן, ער זאל עפעס אויפטון, זאלסט באלייכטן די וועלט מיט אור התורה וקיום המצוות. און דאס איז הדרן עלך, זאלסט אלעמאל געדענקען. דער שליח וועט זיך דארפן אומקערן צו דעם משלח און געבן א דין וחשבון אויף דעם אויף דער שליחות, און דאס איז מען דארף אריינכאפן חטוף ואכול חטוף ושתי, זאלסט אלעמאל געדענקען אז מען דארף זיך אומקערן ווייל דאס איז דער תכלית הכוונה וואס די נשמה איז אראפ אויף דער וועלט. צי די בריוו זענען געבויט אויף יענער מאמר האבן מיר ניט קיין וועג צו וויסן, ס'איז נישטא דערוויילע און נישט געפונען קיין מראה מקום וואס צייכנט צו צו דעם אריגינעלן מאמר, אבער דאס זאגט דער פריערדיגער רבי. דערנאך דעם איז דא דער מאמר עמד וימודד ארץ איז אויך נישטא, בסך הכל איז דא פון צמח צדק איז דא א מאמר מיט פארשידענע פירושים אין דעם עמד וימודד ארץ, אבער די נקודה, בקיצור איין נקודה איז עמד וימודד ארץ, די וועלט איז באשאפן געווארן מיט א מדידה, ס'איז עמד, ס'שטייט אויף אן ארט. ס'איז אזוי איז דאס און אזוי פירט זיך דאס, און דער אייבערשטער פירט זיך מיט די וועלט אויכעט אויף דעם אופן, מידה כנגד מידה. בשעת אבער ס'איז דא מתן תורה, דעמאלט איז הליכות עולם לו.

אפשר האט דאס א שייכות פון דעם מאמר וואס דער רבי רש"ב האט געזאגט.